מ'האלט אויף צדיק, מ'הייבט אן צוועלף שורות פון אונטן פ"ט עמוד ב', מ'האט אפגעלאזט די גמרא, די גמרא דערמאנט דא די תקנה וואס חזל האבן מתקן געווען באושא התקינו, אז א אישה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות, אז מ'האט מאלים געווען די שעבוד פון די בעל בנכסי אשתו אז זי קען עס נישט פארקויפן, אפילו כ'האלט קנין פירות לאו כקנין הגוף און זי האט א קנין הגוף, אבער אף על פי כן קען זי נישט פארקויפן, זאגט די גמרא, לכאורה לימא תקנת אושא תנאי היא, די דין פון תקנת אושא איז לכאורה א מחלוקת תנאים, ס'דא א סתירת הברייתות, דתני חדא עבדי מלוג, דאס הייסט א פרוי האט אריינגעברענגט אין די שידוך א עבד, און די הלכה איז די עבד באלאנגט צו איר, די גוף העבד, אבער די מאן עסט די פירות, אז די השתמשות פון די עבד האט ער, איז עבדי מלוג יוצאין בשן ועין לאישה אבל לא לאיש, די הלכה איז, טאמער א אדון האקט אויס די אויג אדער די צאן אדער ראשי אברים פון א עבד, איז די עבד יוצא לחירות, און דאס איז דווקא ווען די אדון האקט עס ארויס, טאמער א פרעמדע האקט עס אויס איז נישט, איז די עבד עבד מלוג קען ארויסגיין בשן ועין דווקא לאישה, טאמער די אישה איז דער וואס איז מוציא די שן ועין גייט ער ארויס לחירות, אבל לא לאיש, טאמער די מאן וואס האט א קנין פירות, ער איז מוציא די שן ועין, איז די עבד איז נישט יוצא לחירות, ווייל די מאן הייסט נישט די אדון, די אישה הייסט די אדון. ותניא אידך, ס'איז דא א צווייטע ברייתא וואס איז מחולק אויף דעם, די צווייטע ברייתא שטייט לא לאיש ולא לאישה, נישט נאר די איש זיין הוצאת שן ועין איז נישט מוציא די עבד, נאר אפילו די אישה אויך נישט. סברוה, דער מאן דאמר וואס ברענגט דא די מחלוקת אין די ברייתות, האט אנגענומען אז דכולי עלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, אז ביידע ברייתות גייען מיט די הנחה אז קנין פירות לאו כקנין הגוף, ממילא, היות די אישה האט א קנין הגוף און די מאן האט נאר א קנין פירות איז זיין קנין פירות מאכט נישט שוואכער איר קנין הגוף, ווייל קנין פירות לאו כקנין הגוף, איז לכאורה וואלט זי געדארפט הייסן די בעל פון די עבד און ממילא ווען זי האקט אויס די שן ועין וואלט די עבד געדארפט ארויסגיין לחירות, איז מאי לאו בהא קא מיפלגי וואס איז דא די שאלה? דמאן דאמר לאישה אז די עבד גייט ארויס לחירות דורך די הוצאת שן ועין על ידי אישה לית ליה תקנת אושא ער האלט נישט פון תקנת אושא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי די אישה איז די גאנצע בעלים אויף די גוף אויב אזוי ווען זי האקט אויס שן ועין גייט די עבד לחירות, אבער מאן דאמר לא לאיש ולא לאישה אז אפילו דורך די אישה איז נישט דא קיין יציאת שן ועין, ווייל אית ליה תקנת אושא, ער האלט יא פון תקנת אושא, איז אויב אזוי הגם קנין פירות לאו כקנין הגוף, אבער וויבאלד ס'איז דא תקנת אושא, האבן די חזל מאלים געווען מ'האט פארשטערקערט די שעבוד פון די מאן אין איר גוף העבד, און וועגן דעם. האט עס א דין אזוי ווי קנין הגוף, הגם אלץ קנין פירות זאג איך נישט קנין פירות איז כקנין הגוף, אבער אלץ תקנת אושא איז דאס כאילו ער האט א קנין אין די גוף, די מאן למעשה קען נישט ארויסשטעלן די עבד לחירות דורך שן ועין, ווייל סוף כל סוף ער האט נישט קיין ממשות קנין אין די גוף, ער האט כקנין הגוף אבער ער האט נישט קיין קנין ממש אין די גוף, איז ער קען זיכער נישט משחרר זיין על ידי שן ועין די פרוי וואס זי איז די בעלים פון די גוף, וואלט געווען א צד אז זי קען יא, אבער טאמער איך האלט פון תקנת אושא, קומט אויס מען האט מאלים געווען שעבודיה דבעל אז ס'זאל הייסן אזוי ווי ער האט א קנין הגוף ממילא שטערט עס איר כח אז די עבד גייט נישט ארויס לשחרור, קומט אויס מען האט דא א מחלוקת תנאים אין די שאלה פון תקנת אושא. זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין ראיה. לא, די גמרא איז מדחה עס, ווייל קען זיין דכולי עלמא אית להו תקנת אושא. ביידע ברייתות האלטן פון תקנת אושא, און ממילא נאך תקנת אושא אין הכי נמי. די פרוי איז נישט מוציא די עבד לחירות מיט שן ועין, ווייל מ'האט מאלים געווען די שעבוד הבעל כקנין הגוף. איז וואס איז פשט דא אין די ברייתא וואס זאגט אז ס'גייט יא ארויס לחירות? אלא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה, די ברייתא וואס זאגט אז דורך שן ועין על ידי האישה איז מען יוצא לחירות האט זיך גערעדט קודם תקנה, אבער נאך תקנת אושא וואס יעדער איז מודה צו תקנת אושא, אין הכי נמי, פעלט אין די בעלות פון די אישה און די עבד איז נישט יוצא לחירות. איבעית אימא נאך א תירוץ, קען זיין אידי ואידי לאחר תקנה. לעולם קנין פירות לאו כקנין הגוף, אבער יעדער איינער האלט פון תקנת אושא, און די ברייתא רעדט זיך אפילו לאחר תקנה, איז לכאורה טאמער ס'רעדט זיך לאחר תקנה און. ואית להו תקנת אושא יעדע איינער האלט פון תקנת אושא, איז וויאזוי איז די עבד יוצא לחירות על ידי ווען די אישה האקט אויס די שן ועין לכאורה ס'פעלט דא אין די קנין הגוף פון די פרוי ווייל מ'האט מאלים געווען די שעבוד הבעל. נאר דא זאגט די גמרא אלא למאן דאמר לאישה ולא לאיש אז דורך די אישה גייט ער יא ארויס לחירות מאי טעמא כדרבא, דאמר רבא, אז מיר טרעפן דריי זאכן וואס האבן א כח מפקיע זיין א שעבוד, הקדש, חמץ ושחרור, מפקיעין מידי שעבוד, און ממילא דא וואס מען רעדט וועגן שחרור אז יציאת שן ועין איז שחרור, אפילו די מאן האט א שעבוד דא אין די גוף העבד, אבער טאמער זי איז אים משחרר דורך אויסהאקן שן ועין איז דאס מפקיע די שעבוד. וואס מיינט הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד? זאגט רש"י, הקדש איז פשט אזוי, ס'איז דא א לוה און א מלוה, די לוה האט געבארגט הונדערט דאלער פון א מלוה, און ער האט משעבד געווען א בהמה פאר אן אפותיקי, אז דאס וועט זיין די מקום גביה פון די אפותיקי קענסטו איך בין משעבד מיין שור אלס אפותיקי, ס'באלאנגט נאכנישט צו די מלוה, אבער האט א שעבוד אין דעם, כדי אז די לוה זאל נישט קענען פארקויפן יענע שור. נאכדעם גייט די לוה און ער איז מקדיש די שור, זאגט רש י ס'רעדט זיך אז ער האט עס מקדיש געווען פאר א קרבן, פאר קדושת הגוף, אין רמב ם שטייט אפילו קדושת דמים, אבער רש י זאגט קלאר נישט אזוי, רש י זאגט ס'רעדט זיך ער האט מקדיש געווען פאר קדושת הגוף, איז די הלכה אז די הקדש איז חל, די בהמה ווערט א קרבן, און ממילא די מלווה פארלירט דא די אפותיקי, יעצט דארף ער איינמאנען פון א צווייטע נכסים, נישט פון די שור, ווייל הקדש איז מפקיע פון שעבוד, זאגט רש י, ס'הייסט נישט. קיין קרבן גזול, ווייל הקדש איז מפקיע די שעבוד, און ממילא איז עס א כשר'ע קרבן. ווען ס'וואלט געווען קדושת דמים זאגט רש י וואלט עס טאקע נישט געהאלפן. חמץ, טאמער א איד האט געבארגט געלט פון א גוי, און ער האט געמאכט אן אפותיקי זיין חמץ זאל זיין די אפותיקי פאר די גוי, און ס'איז געווארן פסח, און ס'איז חמץ שעבר עליו הפסח, הגם די חמץ, האט די גוי אין דעם א שעבוד פון אפותיקי, ס'הייסט אבער נאך אלץ חמצו של ישראל, און ממילא ווען ס'קומט פסח איז חל א חיוב ביעור, ס'איז פאראן איסור בל יראה בל ימצא, ער מוז מבער זיין. איי די גוי האט דאך א שעבוד זאל עס הייסן חמצו של עכום? ניין, די איסור חמץ איז מפקיע די שעבוד. זאגט רש י ווען די גוי וואלט עס געהאלטן אין זיין רשות איז דעמאלטס איז נישט מחוסר גוביינא, דעמאלטס טאקע וואלט עס געהאט א דין אזוי ווי חמצו של עכום. אבער כל זמן ס'איז אין די רשות פון די איד, הגם די גוי האט אין דעם א שעבוד, די איסור חמץ איז מפקיע די שעבוד. און די לעצטע זאך איז שחרור, טאמער איינער האט געבארגט געלט און האט געמאכט די עבד פאר אן אפותיקי, און ער איז משחרר די עבד, גייט די עבד ארויס לחירות, איי ס'איז משעבוד צו יענעם, שחרור איז מפקיע מידי שעבוד. איז דא אויכעט, אפילו איך האלט פון תקנת אושא, און נארמאל וואלט איך געזאגט אז די איש האט דא א שעבוד אין די גוף, העבד כדי מונע צו זיין אז זי זאל נישט קענען פארקויפן, אבער למעשה גערעדט טאמער זי איז אים משחרר דורך הוצאת שן ועין איז דאס מפקיע די שעבוד. זאגט די גמרא אויב אזוי לימא דרבא תנאי היא די דין וואס רבא זאגט אז שחרור איז מפקיע מידי שעבוד, לכאורה איז עס א מחלוקת תנאים, ווייל די ברייתא וואס האלט אז די פרוי קען נישט משחרר זיין דורך הוצאת שם ועין, איי, שחרור איז דאך מפקיע מידי שעבוד, זעהט אויס די ברייתא האט נישט געהאלטן ווי רבא, ס'האט געהאלטן שחרור איז נישט מפקיע מידי שעבוד. זאגט די גמרא לא, דכולי עלמא אית להו דרבא, יעדער איינער קען מודה זיין צו רבא אז שחרור איז מפקיע מידי שעבוד, אבער דאס איז א נארמאלע שעבוד, א שעבוד פון א מלווה און א לווה פון אפותיקי. אבער הכא די שעבוד פון תקנת אושא איז א שטערקערע שעבוד, הכא אלמוה רבנן לשעבודא דבעל, מ'האט אזוי פארשטארקט די שעבוד פון די בעל אין די נכסי מלוג, אז ממילא. א שחרור קען נישט מפקיע זיין די שעבוד, אבער אזויווי רשי האט געזאגט פ"ח עמוד ב' איז די אונטן פון די עמוד האט רשי געזאגט אז מ'האט מאלים געווען שעבודיה דבעל מ'האט אים געמאכט אזוי ווי א לוקח ראשון, בכהאי גוון איז די שחרור נישט מפקיע. איבעית אימא, בנוגע די סתירה פון די צוויי ברייתות אז קען זיין דכולי עלמא לית להו להני תנאי תקנת אושא אז קיינער האלט נישט פון תקנת אושא מילא נאכאמאל די גמרא האט לכתחילה געוואלט זאגן אז די מחלוקת איז תקנת אושא צו נישט איז ערשט האט די גמרא מיישב געווען ניין אז יעדע איינער האלט פון תקנת אושא, יעצט זאגט די גמרא ניין, איבעית אימא קיינער האלט נישט פון תקנת אושא, איז לכאורה טאמער מ'האלט נישט פון תקנת אושא, אויב אזוי איז דאך די פרוי די בעל און וואס איז פשט אין די מאן דאמר וואס האלט אז ס'גייט נישט ארויס לחירות ווען די אשה איז מוציא שן ועין, נאר והכא בקנין פירות כקנין הגוף דמי קמיפלגי. אז די שאלה גופא איז צו קנין פירות איז כקנין הגוף. טאמער איך האלט קנין פירות כקנין הגוף, וויבאלד די בעל האט א קנין פירות איז דאס כאילו האט דא א קנין אין די גוף, אויב אזוי איז די פרוי'ס הוצאת שן ועין וועט נישט משחרר זיין די עבד, ווייל זי איז נישט די גאנצע בעלים דא, ווייל ער האט דא א קנין הגוף דורך קנין הפירות. און די אנדערע מאן דאמר האט געהאלטן קנין פירות לאו כקנין הגוף, און תקנת אושא איז נישט דא, ממילא איז דאס איר'ס, אויב אזוי איז זי מוציא בשן ועין. און בפלוגתא דהני תנאי, די שאלה צו קנין פירות כקנין הגוף, וואס די צוויי ברייתות קריגן זיך איז באמת א מחלוקת תנאים, דתניא, המוכר עבדו לאחר, ופסק עמו על מנת שישמשנו שלושים יום, איינער פארקויפט אן עבד צו זיין חבר, אבער ער האט אפגעמאכט, ער האט משייר געווען אין די מכירה אז די ערשטע דרייסיג טעג נאך די מכירה קען ער נאך אלץ משתמש זיין מיט די עבד, קומט אויס, די לוקח האט דא א קנין הגוף, און די ערשטע דרייסיג טעג האט די מוכר א קנין פירות. איז ס'דא א הלכה. ווען איינער הרג'ט א עבד כנעני איז ער א רוצח ער איז מחיוב מיתה, אבער די תורה האט געגעבן א באזונדערע חידוש ביי עבד כנעני, אז טאמער דער אדון האט געשלאגן די עבד כנעני און ער איז געשטארבן, טאמער נישט געשטארבן תיכף, טאמער געבליבן לעבן א מעת לעת, יום או יומיים יקום, טאמער מעת לעת נאך די הכאה איז ער געבליבן לעבן, אפילו ער שטארבט שפעטער און אפילו די שטארבן איז מחמת די מכה, איז די אדון פטור. נארמאלע מענטש וואס הארגעט איינער, אדער אפילו עבד כנעני, טאמער א צווייטע הארגעט אן עבד כנעני, נישט די אדון, איז די הלכה, טאמער געשטארבן מחמת די מכה, אפילו געשטארבן דריי וואכן נאך די מכה, איז די רוצח חייב, אבער ביי די אדון איז דא א באזונדערע פטור אם יום או יומיים יקום, איז ער נקי, ער באקומט נישט קיין מיתה כי כספו הוא. איז די שאלה איז אין אזא פאל ווען איינער האט פארקויפט אן עבד כנעני האט משייר געווען פאר זיך א זכות השתמשות פאר דרייסיג טעג האט די מוכר דא די קנין פירות און די לוקח האט דא די קנין הגוף וועלכע האט דא די פטור פון יום או יומיים יקום ר' מאיר אומר ראשון די מוכר וואס האט די השתמשות ישנו בדין יום או יומיים טאמער ער הרג'ט די עבד און די עבד שטארבט נאך א מעת לעת איז ער פטור פארוואס מפני שהוא תחתיו ווייל אין די פסוק שטייט דאך אז די עבד איז תחתיו פון די אדון. שטייט אין פסוק ומת תחת ידו, און וויבאלד די עבד איז תחת די ראשון די ערשטע דרייסיג טעג, איז ער האט די דין פון יום או יומיים. זאגט די גמרא, ס'הייסט, קסבר ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז קנין פירות כקנין הגוף דמי, וויבאלד די מוכר האט קנין פירות, און קנין פירות איז גערעכנט כקנין הגוף, הייסט ער תחתיו פון די ראשון און די ראשון האט די פטור פון יום או יומיים רבי יהודה אומר שני ישנו בדין יום או יומיים דווקא די לוקח האט די פטור פון יום או יומיים מפני שהוא כספו די תורה זאגט לא יקם כי כספו הוא דער וואס איז די דער דער אדון וואס מען קען זאגען ביי אים אז די עבד איז כספו דאס הייסט דער וואס איז די בעלים אויף די גוף ביי דעם גייט אן די דין פון יום או יומיים קסבר, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, הגם די אדון ראשון די מוכר האט קנין פירות, אבער קנין פירות לאו כקנין הגוף, ממילא די צווייטע די לוקח ער האט די קנין הגוף, ס'הייסט כספו, און ממילא האט ער די דין פון יום או יומיים, על כל פנים זעהט מען די מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה צו קנין פירות כקנין הגוף, און דאס איז די מחלוקת די פריערדיגע ברייתות. ברענגט די גמרא דא נאך צוויי שיטות אין די ברייתא בנוגע די דין יום או יומיים, רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום או יומיים, סיי די מוכר סיי די לוקח האבן די פטור פון יום או יומיים, זה מפני שהוא תחתיו, די מוכר וואס איז תחתיו, וזה און די לוקח מפני שהוא כספו, אבער לכאורה וועלכע איז דאס? ס'איז דאך דווקא איז דאס די. די די קנין פירות צי די קנין הגוף זאגט די גמרא מספקא ליה רבי יוסי איז מסופק אין די שאלה ער ווייסט נישט די קנין פירות אי כקנין הגוף דמי אי לאו כקנין הגוף דמי טאמער קנין פירות איז כקנין הגוף איז ממילא הייסט די מוכר די מוכר די בעלים ס'איז תחתיו און אויב אזוי האט ער די פטור טאמער קנין פירות לאו כקנין הגוף איז די לוקח וואס ער האט די קנין הגוף ס'איז זיין כספו און ער האט די פטור יום או יומיים, וויבאלד ס'איז א ספק, ספק נפשות להקל, קען מען נישט הרג'ען נישט די מוכר און נישט די לוקח, טאמער די עבד איז געבליבן לעבן א מעת לעת. רבי אלעזר אומר, שניהם אינם בדין יום או יומיים, ביידע סיי די מוכר און סיי די לוקח האבן נישט די פטור, לפי זה לפי שאינו תחתיו, די לוקח וואס איז נישט תחתיו, וזה לפי שאינו כספו, און די מוכר וואס איז נישט כספו, יעצט בהכרח רבי אלעזר איז נישט מסופק אין קנין פירות וקנין הגוף, ווייל ווען ער וואלט געהאט א ספק אוודאי וואלט ער געזאגט ספק נפשות להקל, וויאזוי קען מען מחמיר זיין? נאר וואס איז פשט? אמר רבא מאי טעמא דרבי אלעזר, אמר קרא כי כספו הוא, ער דרשנ'ט די עקסטער ווארט כספו הוא, דרשנ'ט רבי אלעזר כספו המיוחד לו, ווער האט די דין פון יום או יומיים? דווקא אזא איינער וואס די עבד איז כספו המיוחד לו, ס'איז ס'איז די גאנצע עבד איז זיינס, די גאנצע עבד איז מיוחד לו, און דא די גאנצע עבד נישט מיוחד נישט פאר די מוכר נישט פאר די לוקח, דער האט נאר די גוף, דער האט נאר די פירות, ממילא הייסט עס נישט כספו, איז ביי קיין איינער פון זיי גייט נישט אן די דין פון יום או יומיים. זאגט די גמרא כמאן אזלא הא דאמר אמימר, אמימר האט געזאגט א מימרא, איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג, לא עשו ולא כלום, א איש ואישה האבען א עבד וואס איז א נכסי מלוג, אפילו זיי האבען ביידע פארקויפט צוזאמען זאגט רש י די עבד אפילו הכי לא עשו ולא כלום ווייל ס'באלאנגט נישט צו קיין איינער פון זיי דער האט די גוף און דער האט די פירות איז כמאן כרבי אליעזר אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן רבי אליעזר זאגט בנוגע די דין יום או יומיים ס'מוז זיין כספו ס'מוז זיין כספו המיוחד אז די גאנצע עבד מוז באלאנגען צו איינער פון זיי, און דא די נאר די גוף באלאנגט צו דער, און די און די פירות באלאנגט צו די אנדער, איז די זעלבע זאך דא ביי די איש ואישה, דער איז א בעלים אויף די גוף, דער איז א בעלים אויף די פירות, קיין איינער פון זיי הייסט נישט די עבד כספו המיוחד לו, ממילא איז נישט חל דא די מכירה. זאגט רש י, אבער ביי צוויי שותפים וואס האבען געקויפט א עבד, אוודאי קענען זיי קענען זיי פארקויפען, ס'וועט נישט זיין קיין שום פראבלעם, טאמער ביידע פארקויפען זיי צוזאמען איז די מכירה חל, דא זאגט רש י, טאמער די איש ואישה האבען פארקויפט די עבד און איינער פון זיי שטארבט, איז דער צווייטער מוציא מיד הלקוחות, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען מיוחד לזה או לזה, און וואס איז ביי צוויי שותפים, זאגט רש י א גרויסע חילוק, צוויי שותפים איז די פשט דער האט א חצי עבד און דער האט א חצי עבד, אבער די גאנצע חצי באלאנגט צו יעדע שותף, ווייל די חצי וואס באלאנגט צו יעדע שותף איז ער א בעלים סיי אין די גוף און סיי אין די פירות, און די אנדערע שותף וואס איז א חלק אין די אנדערע איז א בעלים אין די אנדערע חצי סיי בנוגע די גוף סיי בנוגע די פירות, דא די גאנצע עבד באלאנגט נישט צו קיין שום איינער פון זיי. ווייל דער האט נאר אין די גוף און דער האט נאר אין די פירות, שותפים האבן סיי אין די גוף סיי אין די פירות, וואס ער האט האט ער אינגאנצן, ער האט נאר האלב, אבער די האלב וואס ער האט האט ער אינגאנצן, ביי איש ואישה, קיינער האט גארנישט אינגאנצן, ווייל דער האט גוף דער האט פירות, יעצט לכאורה איז א שטיקל פליאה, ווייל. דאס וואס רבי אליעזר זאגט ס'מוז זיין כספו המיוחד לו לערנט ער פון א גזירת הכתוב שטייט כי כספו הוא, ווען נישט די לשון כי כספו הוא וואלט ער נישט געזאגט אזא זאך, איז דא בנוגע מכירה בנוגע א עבד פון נכסי מלוג וואו שטייט עפעס א דין פון כספו כספו שטייט ביי די דין פון יום או יומיים וויאזוי קען מען ארויסלערנען מכירה פון יום או יומיים איז תוס' שטעלט זיך אויף דעם זאגט תוס' אין הכי נמי. ס'איז רבי אליעזר'ס שיטה אבער מ'קען עס טאקע נישט לערנען מכירה פון יום או יומיים נאר מ'לערנט מכירה פון שחרור אזוי מ'גייט באלד זעהן אין די נעקסטע גמרא זאלן מיר גיין זאגן נאך אפאר שורות גמרא זאגט די גמרא מאן תנא להא דתנו רבנן ווער איז די תנא פון די קומענדיגע ברייתא שטייט אין די ברייתא מי שחציו עבד וחציו בן חורין מ'האט א עבד וואס ער איז א חצי בן חורין אדער וכן עבד של שני שותפים א עבד וואס באלאנגט צו צוויי שותפים איז די הלכה אין יוצאין בראשי איברים שאינם חוזרים, נארמאל אן עבד גייט ארויס טאמער די אדון האקט אויס איינע פון די כ"ד ראשי איברים, אבער דא די עבד וועט נישט ארויס גיין מיט ראשי איברים וואס איינע פון די בעלים האקען אויס. אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי אמרי משמיה דרבא אז די תנא דאס איז רבי אליעזר היא מי לא אמר רבי אליעזר כספו המיוחד לו אזוי ווי רבי אליעזר זאגט בנוגע די דינים פון יום יומיים ווער האט די פטור פון יום יומיים דווקא אזא איינער וואס די עבד איז כספו המיוחד לו, און איינער וואס איז נאר א בעלים אויף די גוף, אדער איינער וואס איז נאר א בעלים אויף די פירות הייסט עס נישט כספו המיוחד לו, הכי נמי, ביי די דין פון שחרור שטייט כי יכה את עין עבדו, מיינט מען דווקא וועלכע עבד גייט ארויס מיט שן ועין, טאמער ס'איז עבדו המיוחד לו, מה שאין כן דא וואס ס'נישט מיוחד לו, ממילא גייט מען נישט ארויס אין שן ועין. יעצט תוספות פרעגט א קשיא וואס הייסט? רש"י האט דאך יעצט מסביר געווען אז ביי שותפים איז דאס יא מיוחד לו, ווייל יעדע שותף איז א בעלים סיי אין די גוף סיי אין די פירות, נאר אויף חצי, אבער די חצי וואס ער פארמאגט איז עס לגמרי שלו. איז וועגן דעם זאגט תוספות אז מען דארף דא זאגן אז עס רעדט זיך נישט קיין נארמאלע שותפות, צוויי מענטשן זענען געגאנגען צו די שוק און מען האט געקויפט אן עבד, דא רעדט מען א שותפות ווי זיי האבן מ'האט אפגעמאכט אין די שותפות, איך האב די גוף און דו האסט די פירות, איז דא זאגט די גמרא אזוי ווי רבי אליעזר דרשנ'ט כספו המיוחד לו איז בנוגע שחרור פון ראשי איברים שטייט אין די תורה עבדו דרשן איך עבדו המיוחד לו ממילא ס'מוז זיין אזא עבד וואס דו ביסט א בעלים סיי אויף די גוף און סיי אויף די פירות אבער טאמער ס'איז א שותפות ווי איינער איז בעלים אויף די גוף און איינער איז בעלים אויף די פירות איז דאס נישט מיוחד צו קיין איינער פון זיי ממילא וועט נישט זיין קיין דין פון שן ועין און ממילא זאגט תוס' אויך דאס וואס עס שטייט דא די פאל פון חצי עבד וחצי בן חורין מיינט מען נישט דא די נארמאלע ציור אין ש"ס ווען צוויי מענטשען האבן געהאט בשותפות אן עבד און איינער האט משחרר געווען זיין חלק בלייבט ער א חצי עבד וחצי בן חורין ניין אין די פאל דער וואס איז נאך אלץ געבליבען א אדון האט א בעלות אין חצי עבד סיי די גוף און סיי די פירות וואלט עס געהייסען עבדו המיוחד לו און דא רעדט מען אזא פאל ווי א עבד האט אויסגעצאלט זיין גאנצע שוויות צו די אדון ס'פעלט אים נאר די שטר שחרור ער קען נישט חתונה האבן מיט א ישראל ווייל ס'פעלט אים די שטר שחרור, בכהאי גוונא האט די אדון נאר א בעלות אויף זיין גוף ביז די שחרור, די פירות האט ער שוין מער נישט ווייל יענער האט אים אויסגעצאלט, איז אין אזא פאל איז די דין אז ס'גייט נישט אן די דין פון פון יציאת שן ועין בראשי אברים ווייל ס'נישט עבדו המיוחד לו, ער האט נאר די גוף ער האט נישט די פירות. איז ממילא תוס' פריער האט געזאגט דאס וואס די גמרא האט געזאגט אז די מימרא פון אמימר אז איש ואישה וואס האבן צוזאמען א עבד מלוג און מ'האט עס פארקויפט לא עשו ולא כלום גייט ווי רבי אליעזר דארטן זעהן מיר דאך די גמרא האט יעצט געזאגט אז רבי אליעזר'ס שיטה אז ס'מוז זיין עבדו המיוחד לו גייט אן סיי ביי די דין פון יום יומיים און סיי ביי די דין פון שחרור ווייל ביי שחרור איז אויך דא א גזירת הכתוב עבדו האט די גמרא געהאלטען אז מכירה איז דומה צו שחרור. ווייל שחרור איז כעין מכירה, איז וויבאלד ביי מכירה טרעפט מען אז ס'מוז זיין מיוחד לו, איז הוא הדין ביי מכירה מוז עס זיין מיוחד לו. זאגט די משנה, התוקע לחבירו, רש"י האט צוויי פשטים אדער ער האט אים געגעבן א קלאפ אויפן אויער, אדער האט ער אריינגעבלאזען אויף די אין די אויער, על כל פנים ער האט אים גורם געווען בושה, איז פאר די דמי בושת נותן לו סלע מוז ער צאלען א סלע, דאס איז ד' זוז. רבי יהודה אומר, משום רבי יוסי הגלילי אסאך מער, מען דארף צאלן מנה, דאס איז מאה זוז. סטרו, טאמער איינער האט געגעבן א פראסק פאר א צווייטע אויפן פנים, איז פאר די בושה נותן לו מאתים זוז. טאמער האט אים געגעבן א פראסק לאחר ידו, מיט די אויבערשטע האנט פון די האנט, אויבערשטע חלק פון די האנט, איז דאס א גרעסערע בזיון, איז א גרעסערע זלזול, נותן לו ארבע מאות זוז. צרם באזנו צוויי פשטים אדער זאגט רש"י ער האט אים געשלעפט אין די אויער אדער ער האט געמאכט א פגם אין די אויער אדער תלש בשערו ער האט אים געשלעפט ביי די האר רקק והגיע בו רוק ער האט אים געשפיגען אויף אים און די רוק איז אנגעקומען און ס'האט אנגערירט די מענטש אדער העביר טליתו ממנו ער האט אראפגענומען די רעקל פון א מענטש אדער פרע ראש אשה בשוק ער האט אויסגעטוהן די כסוי הראש פון די שער אשה אין די אלע פעלער נותן לו ארבע מאות זוז דארף מען צאלען פיר הונדערט זוז פאר בושת. זה הכלל, הכל לפי כבודו. אז ס'ווענדט זיך, דאס וואס מ'זאגט דא, די אלע שיעורים אין בושת, ס'ווענדט זיך לויט די דרגה פון די מתבייש, אזוי האט מען געזעהן די פריערדיגע משנה, הכל לפי המתבייש, זאגט רש"י די גמרא גייט שוין שמועסן, צו די משנה מיינט יעצט להקל להחמיר, דאס הייסט די אלע שיעורים וואס מען האט געגעבן מאה זוז, מאתים זוז, ארבע מאות זוז, צו מען מיינט זאגן דאס איז דווקא אין א נארמאלע אופן, אבער הכל לפי כבודו אמאל קען עס זיין מער, אדער מיינט מען דאס איז די נארמאלע אופן אמאל קען עס זיין ווייניגער. אמר רבי עקיבא, לכאורה אין די דין פון הכל לפי כבודו איז דא א חילוק צווישן א עני מיט אן עושר, א עני די בושת איז אסאך ווייניגער, זאגט אבער רבי עקיבא איז מחמיר אז מען קוקט נישט אן א עני אין די מצב פון היינט, אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, מען קוקט אים נישט אן ווי ער איז א עני ווי יעצט, מען קוקט אים כאילו ער איז אייביג געווען א עני, מען קוקט אים אן כאילו ער איז אמאל געווען אן עושר און נאכדעם איז ער געווארן א עני, ביי אים איז די בושה אסאך מער פון א עני וואס איז אייביג געווען א עני, פארוואס קוקט מען אייביג אן אזוי, שהם בני אברהם יצחק ויעקב, למעשה כלל ישראל זענען דאך בנן של קדושים פון די אבות הקדושים ממילא זענען זיי זענען זיי מער חשובע מענטשן וואס די בושה איז מער. זאגט די גמרא אינטערעסאנט, זאגט די משנה אינטערעסאנטע מעשה, מעשה באחד שפרע ראש אשה בשוק, ער האט ער האט מגלה געווען די האר פון א אישה בשוק באת לפני רבי עקיבא איז זי געקומען צו רבי עקיבא זי האט געוואלט דמי בושת וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז אויבן שטייט אין די משנה אז פרע ראש האשה די בושת איז פיר הונדערט זוז אמר לו רבי האט די מבייש געזאגט פאר רבי עקיבא רבי תן לי זמן גיב מיר אביסל צייט איך זאל גיין באקומען די געלט אויסצוצאלען ונתן לו זמן האט אים געגעבען צייט זיי זענען געגאנגען, שמרה עומדת על פתח חצרה, ער האט געווארט ביז ער האט געזען די פרוי קומט ארויס און זי שטייט על פתח חצרה לעבן די שוק, ושבר את הכד בפניה, ער האט געהאט א קריגל מיט אויל און ער האט עס צובראכן אין פראנט פון איר, אי בואי כאיסור שמן, ס'איז ארויסגערינען שמן ווערט אן איסר. און זי האט זייער שטארק געוואלט די שמן כדי מיט דעם אויסצואוואשען די האר, גילתה את ראשה, האט זי אראפגענומען איר דעק פון איר האר, והיתה מטפחת, האט אריין געלייגט די הענט אין די אויל וואס איז געווען לאיבוד אויף די קרקע, ומנחת ידה על ראשה, איז ארויף געלייגט די הענט מיט די אויל אויף איר קאפ און אריין געשמירט די אויל אין איר האר. העמיד עליה עדים, איז די מבייש האט שוין. גענומען עדים פארדעם זאלן זעהן די מעשה, און נאכדעם איז ער געקומען ובא לפני רבי עקיבא, אמר לו האט ער געזאגט פאר רבי עקיבא רבי לזו אני נותן ד' מאות זוז, האסט מיך מחייב געווען פיר הונדערט זוז פאר בושת, די פרוי קומט איר פיר הונדערט זוז, די זעלבע בושת האט זיך יעצט אליין אנגעמאכט, זי האט אויסגעטוהן די די די כיסוי שערה כדי צו פארדינען א כאיסר פון שמן. איז ממילא קומט זיך איר פיר הונדערט זוז, פאר איין איסר האט זי שוין מסכים געווען אראפצונעמען די כיסוי, איז וואס עפעס דארף איך צאלן אזויפיל? אמר לו האט רבי עקיבא געזאגט לא אמרת כלום, האסט נישט קיין טענה, פארוואס? ווייל החובל בעצמו, איינער וואס מאכט א חבלה אין זיין גוף, אף על פי שאינו רשאי איז פאראן אן איסור חובל זיין בגופו, אבער פטור, ער דארף גארנישט צאלן, ס'איז דאך זיין גוף, ממילא. איז ער בארעכטיגט צו טוהן אין הלכות ממונות קען ער טוהן וואס ער וויל מיט זיין גוף, אבער אחרים שחבלו בו חייבין, טאמער א צווייטער האט געמאכט די זעלבע חבלה אין אים, איז דער צווייטער מחיוב אין דמי ההיזק. אדער הקוצץ נטיעותיו, איינער שניידט אפ זיינע ביימער, פירות ביימער, אף על פי שאינו רשאי, מען טאר נישט אפשניידן א פירות בוים, אבער פטור אויף תשלומי נזקין איז ער נישט מחיוב, ס'איז דאך זיין בוים, אבער אחרים חייבין, טאמער א צווייטער שניידט אפ זיין בוים, איז ער יא מחיוב, און מ'קען נישט זאגן וואס הייסט, דו האסט דאך אליין חובל געווען, ממילא ווען איך בין דער חובל בין איך פטור, ניין אוודאי נישט. איז דא אויך, הגם זי איז זיך מבייש, עס איז נישט קיין רעכט פאר דיר איר מבייש צו זיין, דארפסטו צאלן ד' מאות זוז. למעשה לא זכיתי להבין פשט אין די משנה, לכאורה איז דא א פשוט'ע חילוק, ווייל וואס איז געווען זיין טענה? זיין טענה איז געווען אז דו ביסט מחייב דמי בושת, דמי בושת מיינט ווייל די מענטש האט געהאט א בושה, א צער פון בושה, נישט די צער א פיזישע צער, א בושה'דיגע צער, האט ער געטענה'ט זי האט נישט קיין בושה, ווייל פאר איין איסר איז זי שוין גרייט אויפצודעקן איר האר, דאס הייסט ביי איר איז דאס בכלל נישט קיין בושה, עס איז זיכער נישט ווערט פֿיר הונדערט, אפשר איז דאס ווערט אן איסר, פאר אן איסר איז עס שוין גרייט פאר די בושה, וואס עפעס זאל איך צאלן ארבע מאות זוז, איז וואס ענטפערט מען פון חבלה? ביי חבלה, טאמער האסט געמאכט א חבלה אין א מענטש, האסטו אים מזיק געווען, זיין שוויות איז אונטערגעגאנגען, ער איז שוין נישט ווערט אזויפיל בשוק, ער האט באקומען צער, ער האט ריפוי, וואס טענה'סטו, אבער ער מאכט עס צו זיך אליין, יא יא, נו נו, האט ער געמאכט האט ער זיך מזיק געווען, אבער דו האסט אים אויך מזיק געווען, ווי שטייט אז ס'הייסט נישט קיין היזק וואס דו האסט געטון ווייל ער האט געמאכט א היזק אין זיך איז דיין היזק נישט קיין היזק? ווייל ער האט זיך מצער געווען מילא דיין צער האט אים נישט מצער געווען? אבער דא זאג איך ניין, אז וויבאלד ער טוט עס צו זיך איז א סימן אז ס'נישט דא קיין בושה, האסטו אים נישט געמאכט קיין בושה, איז אויב אזוי וואס האט רבי עקיבא גענטפערט? יש לעיין. זאגט די גמרא. זאגט די משנה ווייטער נא מ'האט געענדיגט די משנה זאגט די גמרא איבעיא להו ס'איז געשטאנען אין די משנה אז טאמער תוקע באזנו איז לויט רבי יוסי הגלילי דארף מען צאלן מנה צורי איבעיא להו מנה צורי תנן או מנה מדינה ס'איז דא א חילוק אין די שוויות פון א מנה צווישן די שטאט צור און די רעסט פון די מדינות אלץ אין צור איז אכט מאל אזויפיל ווי אין מדינה איז ממילא א מנה צורי איז פֿינף און צוואַנציק סלעים, יעדע סלע איז ווערט ד' זוז, אבער אין מדינה איז א סלע נאר ווערט א האלבע זוז, ס'איז א אכטל וויפיל ס'איז ווערט אין צורי, איז די שאלה איז די מנה וואס מען צאלט איז די טייערע מנה, די מנה צורי, אדער נאר אן אכטל פון דעם, א מנה מדינה? תא שמע, דההוא גברא דתקע לחבריה, ס'איז געווען א מענטש וואס האט אריינגעבלאזן ביי די חבר אין אויער, אדער האט אים געהאקט אין אויער, אתא לקמיה דרבי יהודה נשיאה, אמר ליה האט רבי יהודה געזאגט הא אנא איך בין דא הא רבי יוסי הגלילי הב ליה מנה צורי גיי גיב איר א מנה צורי שמע מינה מנה צורי תנן זעהט מען ער האט געזאגט מנה צורי ער האט קלאר געזאגט צורי זעהט מען אז די מנה מיינט מנה צורי שמע מינה איז טאקע א ראיה פרעגט די גמרא וואס איז געווען די אויסשפראך מאי הא אנא הא רבי יוסי הגלילי וואס האט ער געמיינט צו זאגן מיט דעם אילימא הכי קאמר ליה דו קומסט יעצט מיט א שאלה איינער האט דיך מזיק געווען דו ווילסט איך זאל פסק'נען, איז הא אנא, איך בין דאך דא, דחזיתך, איך האב געזען וואס איז דא געשען, ממילא קען איך פסק'נען, והא רבי יוסי הגלילי דאמר מנה צורי, און רבי יוסי הגלילי איז דאך דער וואס זאגט אז פאר אזא סארט בושת צאלט מען א מנה צורי, איז אויב אזוי פסק'ן איך זיל הב ליה מנה צורי. פרעגט די גמרא למימרא דעד נעשה דיין, דו טייטשסט הא אנא מיינט אז איך האב געזען די מעשה און וועגן דעם בין איך ראוי צו פסק'נען, דאס הייסט אז ער איז די עד און ער איז די דיין, ער פסק'נט לפי ראייתו, דאס מיינט עד נעשה דיין, למימרא דעד נעשה דיין והתניא, ס'איז דאך דא א ברייתא, שטייט א ברייתא סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, א גאנצע סנהדרין איז געזעסן און זיי האבן געזען ווי א רוצח הרג'ט איינעם, איז אלע פון זיי האבן געזען דא די מציאות, אלע פון זיי זענען עדים, איז דארף מען דאך מעיד זיין אין פראנט פון א בית דין, איז מקצתן נעשו עדים, צוויי פון די סנהדרין ווערן, איז מען מייחד אלס עדים, און זיי זענען מגיד די ראי' וואס זיי האבן געזעהן די עדות פאר די אנדערע, און מקצתן, און די רעסט נעשו דיינים, און די וואס זענען עדים זענען מעיד אין פראנט פון די וואס זענען דיינים און פסק'ענען די דין, דיינים פסק'ענען על פי די עדים. הגם אלע פון זיי האבן געזען, דברי רב טרפון, רבי עקיבא אומר ניין, כולם עדים הם, למעשה אלע פון די בית דין האבן דאך געזען, איז אפילו די וואס זענען נישט מעיד זענען דאך במציאות אבער עדים, ואין עד נעשה דיין, איינמאל א מענטש האט שוין געזען איז ער נתמעט פון צו זיין א דיין. איז די גמרא מדייק, עד כאן דקאמר רב טרפון, אפילו רב טרפון וואס האט מקיל געווען אז עד נעשה דיין האט ער געזאגט, אלא דמקצתן נעשו עדים מקצתן נעשו דיינים, ס'שטערט מיך נישט אז דיינים זאלן זיין אזעלכע מענטשן וואס האבן אויך געזען, אבער נישט אז דער וואס איז למעשה בפועל די עד קען זיין די דיין. דער וואס האט געזען קען זיין א דיין, אבער נישט דער וואס האט מעיד געווען, וועגן דעם דארף ער האבן אז צוויי זענען מעיד, און די אנדערע הערן אויס די עדות און זיי פסק'נען, אבל עד נעשה דיין לא קאמר, מען זאגט נישט אז דער רואה קען זיין די דיין, און דא שטייט, אזוי טייטשט מען יעצט, אז רבי יהודה נשיאה האט געזאגט הא אנא חזיתך איך האב געזעהן ממילא וועל איך פסק'נען, וואס הייסט? טאמער דו פסק'נסט על פי דיינע עדות איז דאך א עד נעשה דיין, קיינער האלט נישט אזוי? זאגט די גמרא ניין, כי תניא ההיא כגון שראו בלילה דלא למעבד דינא נינהו, לעולם רב טרפון האלט טאקע א עד נעשה דיין, און ממילא איז זייער גוט אז רבי יהודה נשיאה טאמער ער האלט ווי רב טרפון האט געקענט פסק'נען על פי זיין ראי', איי אויב אזוי פארוואס די סנהדרין פארוואס זאגט מען? אז די צוויי וואס זענען מעיד זיי קענען נישט דן זיין, זאג אז אפילו די צוויי וואס האבן מעיד געווען זאלן פסק'ן, זאלן קענען פסק'ן על פי ראייתם, דארטן איז געווען די מעשה אז זיי האבן געזען ביינאכט, ביינאכט קען מען דאך נישט פסק'נען קיין דין, לו יצוייר ס'וואלט געווען ביום, אזוי ווי די מעשה מיט רבי יהודה נשיאה פון תוקע חבירו באוזנו דאס איז געווען ביום, אויב די דיין האט געזען די מעשה קען ער תיכף פסק'נען, ווייל די ראי' וואס ער האט געזען דאס איז א קבלת עדות, און ער קען פסק'נען על פי זיין קבלת עדות. מה שאין כן ווען די ראי' איז געווען בלילה, איז די פסק קען מען דאך נישט פסק'נען בלילה, ווייל ביינאכט פסק'נט מען נישט קיין דין, והיה ביום הנחילו את בניו, דין תורה קען נאר זיין בייטאג. איז וועט מען מוזן ווארטן ביז אינדערפרי, און וואס וועט זיין אינדערפרי? זאל מען פסק'נען על פי די ראי' וואס זיי האבן געזעהן נעכטן, דאס הייסט די ראי' איז די קבלת עדות, ווען איז געווען די ראי'? בלילה, די הלכה איז קבלת עדות הייסט התחלת דין, און טאמער אין דנין בלילה קען מען נישט מאכן אפילו התחלת הדין בלילה, איז טאמער זיי גייען פסק'ן על פי ראייתם פון בלילה, קומט אויס אז די התחלת הדין איז געווען ביינאכט, איז קענען זיי נישט פסק'ן על פי ראייתם, איז די איינציגע עצה איז אז בייטאג זאלן זיי אויפשטיין און זאגן וואס זיי האבן געזען נעכטן, און די אמירה די הגדת עדות דאס זאל זיין די קבלת עדות, און דאס איז ביום. דאס איז א פראבלעם. דא איז טאקע אין עד נעשה דיין, דא איז יעדער מודה אז עס ועמדו שני האנשים לפני ה' אז די עדים קענען נישט זאגען עדות צו זיך, אבער טאמער זיי פסק'נען על פי ראי' איז די ראי' איז א קבלת עדות דאס וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, נאר בראו בלילה קענען זיי דאס נישט טוהן. פארוואס טאקע קענען זיי פסק'נען על פי ראייתם? פארוואס הייסט עס א קבלת עדות? זאגט תוספות, ווייל לא תהא שמיעה גדולה מראי' יעדע מאל בית דין הערט אויס עדות פון צוויי עדים איז דאס נאר א שמיעה, טאמער בית דין אליין האט געזעהן, לא תהא שמיעה גדולה מראי' קענען זיי פסק'נען על פי זייער ראיית עדות. איז ממילא טאמער די ראיית עדות איז ביום איז לויט רב טרפון איז די הלכה אז מען קען טאקע פסק'נען על פי די ראי'. למעשה די חידושי הרי"ם און אנדערע פרעגן א שטארקע קשיא, וואס איז די פראבלעם טאמער זיי האבן געזען בלילה? טאמער דו זאגסט מיר לא תהא שמיעה גדולה מראי' און וועגן דעם איז די ראי' א קבלת עדות, פארוואס קען מען נישט זאגן בייטאג מען וועט נישט פסק'נען על פי די ראי' פון נעכטן? ווייל אויב אזוי וועט אויסקומען אז די התחלת הדין איז געווען בלילה, ווייל די קבלת עדות איז געווען בלילה. זאלן זיי פסק'ענען על פי די ידיעה. די ראי' איז געווען נעכטן, מען גייט נישט פסק'ענען מיט די ראי', אבער היינט געדענק איך וואס איז געשען נעכטן, איז האב איך היינט א ידיעה, פון וואו האב איך די ידיעה פון וואס איך האב געזען נעכטן, אבער על כל פנים די ידיעה איז א היינטיגע ידיעה, איז זאל די ידיעה לא תהא שמיעה גדולה מידיעה, און מען זאל קענען פסק'ענען דורך די ידיעה, די ידיעה זאל זיין א קבלת עדות. אזוי פרעגט חידושי הרי"ם, על כל פנים. איז דאס איז די גמרא'ס תירוץ אז ס'נישט קיין סתירה לעולם אין הכי נמי שטייט דא אז רבי יהודה נשיאה האט געהאלטן טאקע עד נעשה דיין און ס'שטימט מיט רב טרפון איבעית אימא ער האלט טאקע נישט פון עד נעשה דיין ער האט קיינמאל נישט געזאגט הא אנא איך האב געזעהן ער האט געזאגט אנדערש איבעית אימא הכי קאמר ליה הא אנא דסבירא לי כרבי יוסי הגלילי דאמר מנה צורי הא אנא הא רבי יוסי הגלילי, ביידע פון אונז האלט מען אז די תשלומין איז מנה צורי. איי ווער גייט מעיד זיין? והא סהדי דמסהדי בך, ס'איז דאך דא עדים וואס האבן געזעהן, נישט איך, ס'איז דא עדים, איז אויב אזוי זיל הב ליה מנה צורי, איך בין מקבל די עדות פון צוויי פרעמדע עדים, און די פסק איז אזוי ווי איך און רבי יוסי הגלילי פסק'נען אז פאר אזא סארט בושה צאלט מען הונדערט זוז. פיין, זאגט די גמרא על כל פנים. ער האט נאך יעצט געלערנט דא די ברייתא אז רבי עקיבא האלט אז א עד קען נישט זיין א דיין, אפילו ער האט נאר געזעהן די מעשה קען ער שוין נישט פסק'ן, פרעגט די גמרא וסבר רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין, והא תניא, שטייט אין די פסוק ביי די פרשה פון חבלים ביי מיתה, והכה איש את רעהו באבן אוי באגרוף, אגרוף איז א פויסט, וואס עפעס שטייט אגרוף, שמעון התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים. די הלכה איז ווען איינער הרגעט א מענטש מיט א שטיין אדער צו מיט א אגרוף, מוז מען אפשאצן צו די אגרוף צו די שטיין האט געהאט אין זיך גענוג כח כדי להמית, אדער ניין ס'איז אין בו כדי להמית און טאמער יענער איז געשטארבן איז די פשט ווייל יענער איז עפעס א שוואכע מענטש ממילא איז די רוצח נישט מחיוב. איז לערנט ער פון אגרוף אז אזוי ווי אגרוף איז מיוחד אז ס'איז מסור סיי לעדה סיי צו די דיינים וסיי לעדים אז זיי קענען אפשאצן די אגרוף צו ס'איז גענוג שטארק יש בו כדי להמית, מען ברענגט די רוצח צו בית דין און מען קוקט אויף זיין אגרוף, מען קען דאך נישט באהאלטן קיין אגרוף, ס'איז דאך א חלק פון די האנט, איז אף כל שמסור לעדה ולעדים, יעדע מאל מען וויל דן זיין אויף רציחה, די כלים מיט וואס מען האט געהארגעט, די מעסער, די שטיין וכדומה, מוז עס זיין אז ס'איז דא בפני בית דין אז סיי בית דין סיי די עדים זאלן קענען אפשאצן טאמער יש בו כדי להמית. לאפוקי פרט לשיצאת מתחת יד העדים, טאמער די עדים האבן פארלוירען די שטיין, און די עדה די בית דין האט נישט געזעהן די שטיין, דעמאלטס קען מען נישט הרג'ענען די מענטש. אמר לו רבי עקיבא, וואס פעלט אויס אז בית דין מוז אפשאצן די שטיין, ס'איז גענוג אז די עדים שאצן אפ אז די שטיין האט געקענט הרג'ענען, וכי בפני בית דין הכהו, לאמיר זאגן בית דין זעהט יא די אגרוף, זיי זעען יא די שטיין, אבער די הכאה איז געשעהן אין פראנט פון בית דין, וכי בפני בית דין הכהו שיודעין כמה הכהו, בית דין ווייסט דען וויפיל מאל ער האט אים געשלאגן, ווי הארט, ווי שטארק ער האט אים געשלאגן, ועל מה הכהו, אויף וועלכע חלק פון די גוף ער האט אים געשלאגן, אם על שוקו או ציפור נפשו, צו ער האט אים געשלאגן אויפן פיס, וואס דארטן טוט עס נישט קיין היזק, צו ציפור נפשו, צו לעבן די הארץ, וואו דארט טוט עס יא היזק, איז בהכרח מוז מען דאך אנקומען צו די הגדה פון די עדים, איז ממילא קען איך אנקומען צו די עדים אויך צו זאגן צו טאמער די אגרוף און די שטיין איז געווען יש בה כדי להמית. ועוד. הרי שדחף את חבירו מראש הגג או מראש הבירה ומת, עס קומען עדים און זיי זאגן אז פלוני האט געהארגעט א מענטש, האט אים אראפגעשטופט פון די דאך, דארף מען דאך זען צו די דאך איז געווען גענוג הויך יש בו כדי להמית.

אוודאי נישט. זיי הערן פון די עדים, טאמער די עדים זאגן אונז האבן געזען די דאך און די דאך איז געווען גענוג הויך, פסק'נט מען על פי זה. איז ממילא נישט דא קיין דין אז די אגרוף מוז זיין מסור לעדה. נאר וואס יא, אלא מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים. די עדים על כל פנים קענען דן זיין אויף די אגרוף און זען צו יש בו כדי להמית. אף כל שהוא מסור לעדים, די שטיין דארף אויך די עדים זען. פרט לכשיצתה אבן מתחת ידו של מכה פטור. טאמער די עדים האבן געזען ווי ראובן ווארפט א שטיין אויף שמעון און שמעון שטארבט, און זיי האבן נישט געזען די שטיין, ווען זיי גייען אביסל נענטער זען די שטיין, די שטיין נאבד געווארן, איז אויב אזוי קען מען נישט פסק'נען די דין, ווייל די בית דין, די עדים, מוזן קענען אפשאצן צי ס'איז געווען יש בה כדי להמית, אבער בית דין טאקע נישט. על כל פנים איז די גמרא מדייק, קתני מיהת שטייט אבער, אמר ליה רבי עקיבא, ס'קען נישט זיין מ'דארף אנקומען צו די שומא פון בית דין, ווייל וכי בפני בית דין הכהו שיודעין כמה הכהו האט דען בית דין געזען די מעשה הכאה אז זיי זאלן קענען דן זיין? איז משמע הא הכהו בפניהם, טאמער בית דין האט יא געזעהן, וואלטן זיי געקענט פסק'נען, איי זענען דאך עדים, און אין עד נעשה דיין, זעה איך אז עד נעשה דיין. זאגט די גמרא ניין, לדבו אין הכי נמי, רבי עקיבא האלט אז טאקע אפילו עס איז בפניהם וואלט געווען א פראבלעם, ווייל אין עד נעשה דיין, נאר לדבריו דרבי שמעון התימני קאמר, דו רבי שמעון התימני האסט נישט קיין פראבלעם פון עד נעשה דיין, איז ממילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז מען דארף אנקומען צו די שומא פון בית דין, האט דען בית דין געזעהן די מעשה? אבער וליה לא סבירא ליה, ער אליין האט בכלל נישט געהאלטן אז בית דין וואלט געהאלפן אפילו זיי זעען יא, ממילא איז נישט קיין קשיא.